ליל שישי, פרשת נח, מען הייבט אן קאפיטל ז, פסוק י ג, בעצם היום הזה, אין דעם טאג, אינעם שטארקייט פון דעם טאג, ווי דער צרור המור זאגט אז נח איז אריינגעגאנגען אין די תיבה אויף א מיטוואך, וואס יענעם טאג איז די זון אויפגעהאנגען געווארן אויף זיין פלאץ, און מיטוואך זאגט ער ארבעט די זון די שטארקסטע ווי אלע אנדערע טעג, דער רבי ר' יונתן האט עפעס א ביאור אז די מבול האט זיך גאר אנגעהויבן שבת, און מ'איז אריין געגאנגען אין די תיבה אויף א שבת, און דערפאר האט נח נישט געקענט אליין פארנאגלען דעם טיר, און פאר דעם שטייט שפעטער ויסגר ה' בעדו, אבער דער צרור המור מאכט דעם חשבון אז חזל זאגן אז מ'טאר נישט אריין גיין אין א שיף, אין די דריי טעג פאר שבת, ממילא איז ער אריינגעגאנגען נאך א מיטוואך און פארדעם ווערט עס אנגערופן בעצם היום הזה ווייל די זון שיינט די שטערקסטע יענעם טאג. בא נח, איז נח געקומען, ושם וחם ויפת בני נח, מיט זיינע דריי קינדער, ואשת נח און די פרוי פון נח, ושלושת נשי בניו איתם, און די דריי פרויען פון זיינע זין מיט זיי אל התיבה, צום תיבה. זאגט רש י בעצם היום הזה, למדך הכתוב שהיו בני דורו אומרים, די מענטשן פון נח'ס דור האבן געזאגט, אילו אנו רואים אותו נכנס לתיבה, אויב אונז זעמער אים אריינגיין דארט, אנו שוברין אותה, אונז וועמער צוברעכן דעם תיבה והורגין אותו מ'וועט אים הרג'ענען. וואס איז געווען זייער חשבון? זאגט דער קאזשניצער מגיד אז זיי האבן געוואוסט אז דער אייבערשטער וויל נישט אינגאנצן פארניכטן די וועלט, און ער ברענגט פון זוהר הקדוש אז זיי האבן גאר געוואוסט העכערע זאכן אויכעט און זיי האבן פאראויס געזען אז ס'גייט זיין אברהם יצחק ויעקב, האבן זיי פארשטאנען אז אויב זיי וועלן הרג'ענען נח וועט בטל ווערן די גאנצע גזירה, ווייל די גאנצע גזירה איז נאר שייך אויב ס'בלייבט איבער איינער וואס פון אים וועט זיך קענען ווייטער ציען דורות, האבן זיי געקלערט אויב ער וועט אומגעברענגט ווערן, וועט די גאנצע גזירה אפגעשטעלט ווערן, ווייל דער אייבערשטער וועט נישט נעמען סתם א מענטש פונעם דור, א זינדיגער מענטש, און פון אים אויפבויען די דורות ווייטער, וועלן אלע געראטעוועט ווערן. אמר הקדוש ברוך הוא האט דער אייבערשטער געזאגט, אני מכניסו לעיני כולם, איך וועל אים אריינפירן אינעם תיבה פאר יעדנס אויגן, ונראה דבר מי יקום, לאמיר זען וועמענס ווארט וועט בלייבן שטיין, ווי ס'שטייט שפעטער, אז מ'האט ארומגענומען מיט בערן און מיט לייבן, אז קיינער זאל זיך נישט קענען דערנענטערן און שעדיגן נח. פסוק י ד, המה זיי, די מענטשן וואס מען האט אויפגערעכנט, וכל החיה למינה, אלע חיות וואס האבן זיך געהאלטן מיט זייער מין, ווי רש י האט אויבן געזאגט, און לפי פשוטו, יעדע מין חיה, וכל הבהמה למינה, יעדע בהמה לויט איר מין, וכל הרמש הרומש על הארץ למינהו יעדע זאך וואס ס'קריכט אויף דער ערד לויט זייערע מינים, וכל העוף למינהו יעדע פייגל לויט זייערע מינים, כל ציפור כל כנף. יעדע פייגל וואס האט פליגלען. זאגט רש"י ציפור כל כנף דבוק הוא. ס'איז באהאפטן, מען קען זען לויט די טראפן אז ס'גייט אינאיינעם, ס'איז נישט צוויי באזונדערע זאכן ציפור און כנף. ציפור של כל מין כנף. לרבות חגבים דאס קומט מרבה זיין היישעריק, וואס אין דעם ווארט ציפור זענען נאכנישט נכלל די היישעריקן, אבער פליגלען האבן זיי, ממילא קומט דאס נתרבה ווערן פון ציפור כל כנף.

פסוק ט"ו ויבואו אל נח אל התיבה, זיי זענען געקומען זאגט די רמב"ן אין די זעלבע רגע, עס האט נישט געדויערט טעג און וואכן פאר די אלע חיות בהמות עופות זיך צאמצוקומען, די ווארט פונעם אייבערשטן האט זיי געברענגט אין די זעלבע מאמענט, דעמאלטס ווען מען האט געדארפט אריינגיין אינעם תיבה זענען זיי אלע אנגעקומען צו די תיבה, שניים שניים מכל הבשר אשר בו רוח חיים, צוויי צוויי זענען געקומען פון יעדן מין באשעפעניש וואס האט אין זיך א גייסט פון לעבן. וואו די שניים שניים האט שוין רש"י אויבן מסביר געווען אז דאס איז די מינימום, ווייל ס'איז דאך געקומען אויכעט פון די טהור'ע מינים איז געקומען זיבן פאר, און ווי די רמב"ן זאגט אויבן אז די שניים שניים מיינט זכר און נקבה וואס זענען געקומען פארווייז, ס'איז לאו דווקא צוויי פון יעדע מין נאר פון די טהור'ע זענען געקומען זיבן פארן. פסוק ט"ז והבאים און די קומענדיגע זענען געווען זכר ונקבה, א זכר און א נקבה מכל בשר פון יעדן מין באשעפעניש באו זענען זיי געקומען, כאשר צוה אותו אלוקים אזוי ווי דער אייבערשטער האט אים באפוילן, דער אייבערשטער האט באפוילן פאר נח זיי אריינצונעמען, ויסגור ה' בעדו דער אייבערשטער האט פארשלאסן אויף נח'ן. זאגט רש"י ויסגור השם בעדו, איין פשט הגין עליו, האט באשיצט אויף אים שלא שברוה אז זיי האבן נישט געקענט צוברעכן די תיבה, הקיף התיבה דובים ואריות, מען האט ארומגענומען דעם קאסטן מיט בערן און לייבן, והיו הורגין בהם, די בערן און לייבן האבן געהארגעט פון די מענטשן וואס האבן זיך געוואלט דערנענטערן. ופשוטו של מקרא מיינט דאס סגר כנגדו מן המים, ווייל ווי נישט ווי, די תיבה וואס איז געוועזן אזוי לאנג אין אזא שטורעמישע וואסער, טאמער וואלט עס געהאט עפעס לעכערלעך וואו די וואסער זאל קענען אריינדרינגען וואלט נישט געטויגט, די גאנצע תיבה וואלט געקענט איינגעזונקען ווערן, האט דער אייבישטער געדארפט מאכן א ספעציעלע סגירה, פארשליסן יעדן מעגליכן עפענונג, ווי דער אבן עזרא איז מסביר, אזוי ארום אז די תיבה זאל זיך קענען האלטן און די אלע בעלי חיים דארט זאלן בלייבן לעבן. וכן זאגט רש"י אזוי אויכעט כל בעד שבמקרא, יעדע מאל מען טרעפט אין פסוק דעם אויסדרוק בעד, לשון כנגד הוא, אז מען האט געשטעלט א פארשליסונג אקעגן די זאך אז ס'זאל גארנישט פאסירן, אזוי אויך דא האט מען פארשלאסן אקעגן נח דורך דעם וואס מען האט פארמאכט דעם תיבה. בעד כל רחם, בעדך ובעד בניך, עור בעד עור, מגן בעדי, התפלל בעד עבדיך, דאס מיינט כנגד עבדיך, און די זעלבע זאך די אלע פסוקים וואס רשי ברענגט, די ווארט בעד מיינט אקעגן. די מפרשים זאגן אז ויסגר השם בעדו מיינט אז דער אייבערשטער האט צוגעשפארט דעם טיר פונעם תיבה, ווייל נח אליין האט דאך נישט געקענט וויסן ווען מען דארף צומאכן דעם טיר, אפשר איז נאך דא א געוויסע מין בעל חי וואס דארף אריינקומען, ממילא ווען דער לעצטער בעל חי איז אריינגעקומען האט דער אייבערשטער געברענגט מיט א ווינט, צוגעשלאסן דעם טיר און פארריגלט, און ווי דער רבי ר' יונתן זאגט אז עס איז צוגענאגלט געווארן די טיר, ס'זאל זיך גוט האלטן פסוק י ז. ויהי המבול, ס'איז געווארן די מבול, ארבעים יום על הארץ, פערציג טעג איז געקומען גאר א שטארקע רעגן אויף דער ערד, וירבו המים, די וואסערן האבן זיך פארמערט, וישאו את התיבה, זיי האבן געטראגן דעם קאסטן, ותרם מעל הארץ, ס'האט זיך אונטערגעהויבן פון די ערד. זאגט רשי ותרם מעל הארץ, משוקעת היתה במים י א אמה, די תיבה איז געוועזן עלף אמה, פון די דרייסיג אמה פון די הויכקייט דערפון איז געווען איינגעזינקען אין וואסער, כספינה טעונה, אזוי ווי א אנגעלאדענטע שיף המשוקעת מקצתה במים וואס א חלק דערפון איז איינגעזינקען אין די וואסער, ומקראות שלפנינו יוכיחו, רשי וועט שפעטער ברענגען ראיות פון די פסוקים ווי מען זעט אז עלף אמה איז די תיבה געווען איינגעזינקען אין וואסער. פסוק י ח, ויגברו המים, די וואסערן האבן זיך געשטארקט, ס'איז געקומען וואסערן פון די תהומות און זיי האבן געשטורעמט און פארפלייצט, און ווי דער רמבן זאגט אז זיי האבן זיך געשטארקט און אויסגעריסן ביימער און צוגרונד געלייגט יעדן בנין, וירבו מאוד על הארץ, זיי האבן זיך זייער פארמערט אויף די וועלט, ותלך התיבה על פני המים, די קאסטן איז געגאנגען איבער די וואסערן, זאגט רשי ויגברו מאליהן, פון זיך אליין האבן זיך געשטארקט, ווייל קיין רעגן איז שוין נישט געקומען, ס'האט זיך נאר געשטארקט פון די תהומות. פסוק י ט, והמים גברו מאד מאד על הארץ, די וואסערן האבן זיך זייער שטארק געשטארקט אויף די וועלט, ויכסו, און זיי האבן איבערגעדעקט, כל ההרים הגבוהים, די אלע הויכע בערג אשר תחת כל השמים וואס אונטער דעם גאנצן הימל. פסוק כ, חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכסו ההרים, נאכדעם וואס די וואסערן האבן איבערגעדעקט די העכסטע בערג, האבן זיי זיך נאך מער און מער געשטארקט, ביז ס'האט דערגרייכט צו פופצן אמה העכער פון די העכסטע בערג. זאגט רשי חמש עשרה אמה מלמעלה, למעלה של גובה כל ההרים, העכער די הויכקייט פון אלע בערג, לאחר שהושוו המים לראשי ההרים, נאכדעם וואס די וואסערן האבן זיך אייניג געמאכט אין הייך מיט די שפיץ פון די בערג, אזוי ווי ס'שטייט ויכסו ההרים, האבן זיי זיך נאך מער געשטארקט און געגאנגען ביז פֿופֿצן אמה העכער. דער חתם סופר איז מסביר פארוואס האט אויסגעפעלט דאס אז אפילו פֿופֿצן אמה העכער די העכסטע בערג זאל זיין אנגעפילט מיט וואסער, זאגט ער ווייל איינע פון די זאכן וואס מען האט אריינגענומען אין די תיבה איז געוועזן די שדים, ווייל אנדערש וואלטן זיי עס נישט איבערגעלעבט, איז כדי די אנדערע שדים זאלן טאקע אומקומען, האט אויסגעפעלט אז די וואסערן זאלן זיך שטארקן אזוי הויעך דארט ווי אלע שדים דרייען זיך, און זיי זאלן אויך ווערן מיטגעכאפט מיט די מי המבול. פסוק כ א. ויגוע, ס'איז אויסגעגאנגען כל בשר א יעדער לייב הרומש וואס קריכט וואס גייט על הארץ אויף דער ערד בעוף סיי פון די פייגל ובבהמה ובחיה ובכל השרץ השורץ על הארץ און ערשט נאכדעם וכל האדם איין וועג לערנען די ראשונים אז א מענטש שטארבט נישט אזוי גרינג די גמרא זאגט אנהייב בבא קמא אדם אית ליה מזלא ממילא די אלע בעלי חיים זענען קודם געשטארבן הערשט נאכדעם די מענטש. אנדערע זאגן, ווייל דער מענטש האט דאך מער שכל ווי די בעלי חיים, ער האט געזען אז ס'הייבט זיך די וואסער איז ער ארויפגעלאפן אויף די העכסטע בערג, ממילא קודם זענען די בעלי חיים אויסגעשטארבן, הערשט נאכדעם ווען די וואסערן האבן דערגרייכט צו די גאר הויכע בערג, דעמאלט זענען די מענטשן אויסגעשטארבן. פסוק כ ב, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, יעדע זאך וואס האט געהאט א אטעם פון א גייסט פון לעבן אין זיינע נאז לעכער, מכל אשר בחרבה, פון יעדע זאך וואס איז געוועזן אויף די טריקעניש מתו, זענען געשטארבן. זאגט רש"י נשמת רוח חיים, נשימה של רוח חיים, געווענליך די ווארט נשמה איז נאר שייך ביי מענטשן, אבער דא טייטשט עס א אטעם, וואס יעדע בעל חי האט אין זיך א אטעם, אשר בחרבה ולא דגים שבים, וויבאלד די פיש פון ים האבן נישט געזינדיגט, זיי האבן זיך נישט אפגעלערנט פון די מענטשן און זיך נישט מדבק געווען מין בשאינו מינו, ממילא זענען זיי געבליבן לעבן. און דער רמבן שמועסט אויס אז לכאורה אויב די וואסער פון דעם מבול איז געוועזן רותחין, און פון דעם איז אלעס צעגאנגען און אויסגעשטארבן, וויאזוי האבן די פיש איבערגעלעבט, ברענגט ער פון מדרש, אז נאר די אויבערשטע חלקים פון די וואסער זענען געווארן הייס און די פיש האבן זיך אראפגעלאזט צו די טיפעניש און דארטן איז געבליבן קאלט, אדער זאגט ער, די פיש וואס זענען געווען נאנט צום אוקיינוס האבן זיך אריינגעשארט צום אוקיינוס, וואס דארט איז נישט געווען די מבול, די מבול איז נאר געוועזן ביי די באוואוינטע געגנטער, דארט וואו ס'הייסט ארץ און נישט דארט וואו ס'הייסט ים. אדער זאגט ער אפילו אויב אלע פישן פון די באוואוינטע ימים זענען אויסגעשטארבן איז נאך געווען גענוג פיש אין די אוקיינוס וואס פון דעם זאל זיך קענען צוריק אויפבויען א וועלט נאך די מבול. און דער פרדס יוסף ברענגט אז מ'האט געפרעגט פונעם שפת אמת, וויאזוי מעג מען אונז היינט עסן פיש? לויט ווי דער רמב"ן זאגט אז דער טעם פארוואס מ'האט מתיר געווען פאר נח צו עסן בעלי חיים ווייל זיי זענען געראטעוועט געווארן דורך אים, די פיש זענען דאך נישט געראטעוועט געווארן דורך אים, זענען נישט אריינגענומען געווארן אין די תיבה, האט ער געענטפערט אז דאס וואס די מדרש זאגט אז די פיש זענען אנטלאפן צום אוקיינוס, דאס איז אויך נאר געווען אין זכות פון נח וואס מען האט זיי געלאזט דאס טון, ווען נישט נח וואלטן זיי נישט געהאט די מעגליכקייט דאס צו טון, קומט אויס אז זיי לעבן אלע נאר אין זכות פון נח. פסוק כג, וימח. דער מבול האט אפגעמעקט את כל היקום די גאנצע באשטאנד אשר על פני האדמה וואס איז דא אויף דער ערד, מאדם פון די מענטש עד בהמה ביז די בהמה עד רמש ביז די קריכעדיגע ועד עוף השמים ביז די פייגל פון הימל, וימחו מן הארץ זיי זענען אלע געווארן אפגעמעקט פון די וועלט. שטייט צוויי מאל אפגעמעקט, איינמאל אנהייב פסוק און איינמאל וימחו מן הארץ. זאגט דער צרור המאור אז את כל היקום גייט ארויף אויף די שרים של מעלה, יעדע מין בעל חי, יעדע באשעפעניש, יעדע פלאנצונג, אלעס האט דאך שרים של מעלה, מ'האט זיי אלע געדארפט קודם אויסמעקן, כדי מ'זאל קענען נאכדעם אויסמעקן די אלע זאכן פון דא אונטן, איז קודם שטייט את כל היקום האט מען פארמעקט און נאכדעם וימחו מן הארץ. אין דעם פסוק שטייט קודם אדם און נאכדעם די בהמה, ווייל דער מענטש איז טאקע געשטארבן די לעצטע, אבער זיין קערפער איז די שוואכסטע צוזאמגעשטעלט ווי אלע אנדערע בעלי חיים, ממילא לגבי צעגיין איז ער דער ערשטער צעגאנגען געווארן פון די הייסע וואסער, און ערשט נאכדעם די אנדערע בעלי חיים. וישאר אך נח, ס'איז געבליבן נאר נח ואשר איתו בתיבה און דאס וואס איז געוועזן מיט אים אינעם קאסטן. זאגט רש"י וימח, לשון ויפעל הוא, ואינו לשון ויפעל אז ס'איז אויסגעמעקט געווארן, והוא מגזרת ויפן ויבן. כל תיבה שסופה ה', יעדע ווארט וואס ענדיגט זיך מיט א ה' כגון בנה, מחה, קנה, כשהוא נותן ו' י' בראשה, אזוי ווי דא וואס עס שטייט א ו' י' פאר וימח, נקוד בחיריק תחת הי' שטייט א חיריק אונטער דעם אות י' זאגט רש"י אך נח, לבד נח, נאר נח איז געבליבן זה פשוטו, ומדרש אגדה אז די אך איז א לשון פון א מיעוט אז ער איז אויכעט נישט געבליבן דער גאנצער נוח, ער איז געווען צעבראכן, היה גונח, ער האט געקרעכצט, וכוחה דם, ער האט ממש געשפיגן בלוט, מטורח הבהמות והחיות, ער איז געווען אזוי אפגעמוטשעט פון דארפן פיטערן די אלע בהמות און חיות, ויש אומרים אז די אך איז אזוי ווי ס'וואלט געשטאנען הך. ער איז צעשלאגן געווארן. שאיחר מזונות לארי האט אים פארשפעטיגט צו שפייזן דעם לייב והכישו האט אים דער לייב געשלאגן. ועליו נאמר אויף אים שטייט א פסוק הן צדיק בארץ ישולם. דער צדיק וועט באשטראפט ווערן. די ביסל עבירות וואס ער האט וועט ער באקומען באצאלט דערפאר אויף די וועלט כדי זיין גאנצע עולם הבא זאל בלייבן גאנץ. זאגט דער באר בשדה, ס'שטייט אין מדרש אז ער איז ארויסגעקומען הינקעדיג. דער לייב האט אים געקלאפט אויף די פיס, זאגט ער דאס איז געוועזן א שטראף אויף דעם וואס ער איז געווען א מאמין ואינו מאמין, ער האט זיך נישט אזוי שנעל געאיילט אריינצוגיין אינעם תיבה, איז ווייל ער האט זיך נישט געאיילט מיט די פיס, האט אים דער לייב הינקעדיג געמאכט. פסוק כ"ד, ויגברו המים על הארץ, די וואסערן האבן זיך געשטארקט אויף די ערד חמשים ומאת יום, הונדערט און פופציג טעג. אלעס אינאיינעם לויט רשי איז געוועזן פערציג טעג רעגן און נאכדעם הונדערט און פופציג טעג וואס די וואסערן האבן זיך געשטארקט און ארויפגעקומען און געבושעוועט איז דאס א חשבון פון הונדערט ניינציג טעג וסימנך קץ כל בשר וואס דער אייבערשטער האט געזאגט אנהייב פרשה אז די ענדע קוף צדיק איז בגימטריא וויפיל טעג די מבול האט אנגעהאלטן די פערציג טעג מיט די הונדערט און פופציג טעג. קאפיטל ח' פסוק א' ויזכור אלקים את נח דער אייבערשטער האט געדענקט נח, ואת כל החיה און די אלע חיות ואת כל הבהמה אשר איתו וואס איז געווען מיט אים בתיבה אין די קאסטן, ויעבר אלקים רוח על הארץ, אונז וועלן זען באלד וויאזוי רשי טייטשט דאס אפ, אבער די מפרשי הפשט זאגן אז דער אייבערשטער האט באפוילן פאר די ווינט ארויסצוקומען, און די ווינט האט געמאכט אז די וואסערן זאלן זיך אפשטעלן, וישכו המים, די וואסערן האבן זיך בארואיגט. זאגט רשי ויזכור אלקים, זה השם מידת הדין הוא, דער שם אלקים איז דער מידת הדין, און דא זאגט ער לגבי דערמאנען נוח לטובה א שם פון מידת הדין ונהפכה למידת רחמים על ידי תפילת הצדיקים, דורך די תפילה פון נוח, וואס עס שטייט אין מדרש אז דארט אין די תיבה האט ער מתפלל געווען הוציאה ממסגר נפשי, איז די מידת הדין געווארן איבערגעקערט צו מידת הרחמים. ורשעתן של רשעים הופכת מידת רחמים למידת הדין, מען טרעפט אין פסוקים אז די רשעות פון די רשעים טוט איבערדרייען אפילו די מידת הרחמים צו מידת הדין, שנאמר, שטייט אויבן סוף פרשת בראשית וירא השם, די שם פון מידת הרחמים האט געזען כי רבה רעת האדם וגומר, ויאמר השם אמחה, די שם מידת הרחמים. ויזכר אלקים את נח, מה זכר להם לבהמות? וואסערע זכות האבן די בהמות געהאט אז מען זאל זיי געדענקען דא? זכות שלא השחיתו דרכם קודם לכן, ווי ס'שטייט למינהו אז נאר אזעלכע וואס האבן נישט פארדארבן, זיי האבן נישט געוואוינט מיט פרעמדע מינים זיי האט די תיבה אריינגעלאזט, ושלא שימשו בתיבה אויך דאס אז אין די תיבה האבן זיי זיך איינגעהאלטן פון וואוינען מיט זייערע פארן. אויסער די עורב, די ראב פויגל האט יא עובר געווען אויפן רצון השם, ער האט משמש געווען בשעת די מבול, און די כלב, ווי אויך חם בן נוח. דער אור החיים הקדוש זאגט אז פאר דעם ווי נאר מען האט געקענט עפענען דעם דעק, עפענען דעם פענסטער פונעם תיבה, האט נח פארשיקט דעם עורב, ער האט אים נישט געשיקט אויף א שליחות, נאר ער האט אים ממש ארויסגעווארפן, ווייל ער האט עובר געווען און משמש געווען בתיבה. איי דער עורב האט געהאט א טענה, האסט נישט קיין רחמנות אויף מיר, וואס טו איך טאמער עס וועט קומען די שר של חמה אדער של צנה און איך וועל אומקומען, אזוי ווי די גמרא זאגט אז ער האט צוריק געטענה'ט צו נח, זאגט דער אור החיים הקדוש דאס איז נישט קיין טענה, ווייל זיין נקיבה איז שוין נתעבר געווארן, ממילא וועט זיך נישט אפהאקן דעם מין, ס'וועט אייביג בלייבן עורבים אויף דער וועלט, אפילו אויב דער עורב וועט זיין ארויסגעווארפן און ער וועט אומקומען דארט. זאגט רש"י ויעבר אלקים רוח, לויט רש"י מיינט עס נישט קיין ווינט, נאר ס'איז פשוט אדורכגעגאנגען א בארואיגונגס גייסט, רוח תנחומין והנחה, עברה לפניו, ס'איז אדורכגעגאנגען פארן אייבערשטן א ווינטל וואס האט אים כביכול בארואיגט, על הארץ מיינט על עסקי הארץ, צוליב די ערד, ער האט רחמנות געהאט אויף די וועלט, די אלע מענטשן וואס זענען נאך געבליבן אין די תיבה, וישכו כמו כשוך חמת המלך, ס'האט זיך אפגעשטילט די צארן פונעם קעניג, לשון הנחת חמה, זאגט דער מזרחי, ווען א צארן בארואיגט זיך, קילט זיך עס אפ. די זעלבע זאך דא וישכו המים מיינט אז די וואסער האט זיך אפגעקילט, ס'איז געווען ברענעדיגע הייסע וואסער און יעצט האט זיך עס אפגעקילט. דער באר בשדה איז נישט צופרידן פון דעם, ווייל די גמרא זאגט אז ארום די תיבה איז אייביג געווען קאלט, ס'איז געווען אפילו פארשידענע בעלי חיים, די ראם און עוג, וואס זיי האבן נישט געקענט האבן קיין פלאץ אין די תיבה, און זיי זענען געוועזן זיך אנגעכאפט אויף די תיבה פון אינדרויסן, און די גמרא זאגט דארט אז. זייער נאז איז יא געווען אין די תיבה אזוי זיי זאלן קענען אטעמען, אבער די וואסער ארום איז געוועזן אפגעקילט, זיי זאלן קענען אויסהאלטן. ממילא פאר נח איז נישט געווען קיין גרויסע חילוק צו די וואסער אינדרויסן איז קאלט אדער הייס. זאגט דער באר בשדה, וישכו המים מיינט פשוט אז ס'האט אויפגעהערט זיך צו שטורעמען. ווייל ס'שטייט אין א מ אין ספר הישר אז די מבול, די וואסערן, במשך פון די הונדערט און פופציג טעג האט זיך עס אזוי געשטורעמט אז די תיבה האט זיך געווארפן פון איין זייט צום צווייטן, אלע בעלי חיים האבן געברומט, און די מענטשן האבן נישט גוט געפילט. ס'איז געווען א שרעקליכע מצב דארט אינעווייניג. ס'איז געווען ממש משפט רשעים בגיהנום יוד בית חודש זענען גוט אפגעקומען דארט אינעווייניג. ממילא, וישכו המים און ס'האט זיך אויפגעהערט צו ווארפן, און דעמאלטס האבן זיי געהאט א שטיקל מנוחה. פּסוק ב', ויסכרי, און עס זענען פאַרשפּאַרט געוואָרן מעיינות תהום, די קוועלער פונעם אָפּגרונט, ואריבות השמים, און די פענצטער פון הימל, ויכלא הגשם מן השמים, עס האָט זיך צוריקגעהאַלטן דער רעגן פונעם הימל. איז באמת דער רעגן האָט זיך שוין אויפגעהערט נאָך פאַר די הונדערט און פופציג טעג, זאָגט דער רמבן, אז דאס מיינט צו זאגן אז פון יעצט ווען עס האט זיך געענדיגט די הונדערט און פופציג טעג ביז ווען נח איז ארויסגעקומען פון די תיבה איז קיינמאל נישט געגאנגען קיין רעגן, הגם על פי דרך הטבע ווען עס איז דא אזויפיל וואסער פארזאמלט וואלט מען געדארפט זיך מאכן וואלקענעס דערפון און פון פריש אראפקומען א רעגן, אבער דער אייבערשטער האט געשיקט זיין ווינט און האט פארטריבן די וואלקענעס אז ס'זאל אויפהערן צו רעגענען. זאגט רשי ויסכרו מעיינות, כשנפתחו ווען עס האבן זיך געעפנט די קוועלער כתיב כל מעיינות אלע קוועלער, וכאן אין כתיב כל, זעט מען אז ס'איז געבליבן אפאר קוועלער וואס זענען געבליבן אפן, לפי שנשתיירו מהם אותן שיש בהם צורך לעולם, די ווארעמע קוועלער וואס די וועלט דארף נאך האבן א נוצן פון זיי זענען געבליבן, כגון חמי טבריה די ווארעמע וואסערן פון טבריה וכיוצא בהם, און די מפרשים שטעלן זיך אז די מבול איז דאך נישט געווען אין ארץ ישראל, ווי קומט אן ווארעמע קוועלער אין טבריה? דער חזקוני האלט אז די רעגן איז טאקע נישט געווען אין ארץ ישראל, אבער דאס אז די אפגרינדן האבן זיך געעפנט דאס איז יא געווען אין ארץ ישראל, און פון דארט קומען די חמי טבריה. דער רמבן זאגט אז אפילו די אפגרינדן פון ארץ ישראל האבן זיך נישט געעפנט, און די חמי טבריה זענען פארזאמלטע וואסער וואס זענען געבליבן, ווייל ארץ ישראל האט דאך נישט קיין ווענט ארום וואס זאל פארשליסן אז די מבול זאל נישט קענען אריינקומען, ס'איז אריינגעקומען די וואסערן פון די אנדערע געגנטער. ויכלא זאגט רשי וימנע, כמו לא תכלא רחמיך זאלסט נישט צוריקהאלטן דיין גענאדע, דיין דערבארעמדיגקייט, לא יכלה ממך, שטייט אין פרשת חיי שרה, קיינער וועט נישט צוריקהאלטן פון דיר זיין קבר אז דו זאלסט קענען דארט באערדיגן שרה. פסוק ג, וישובו המים מעל הארץ, די וואסערן האבן זיך צוריק געקערט פון אויף די ערד, הלוך ושוב, עס האט געהאלטן אין איין זיך צוריק קערן, עס איז געגאנגען אריין אינעם תהום צוביסלעכווייז. ויחסרו המים, די וואסערן האבן אנגעהויבן פעלערדיג ווערן מקצה חמשים ומאת יום ביי די עק פון די הונדערט און פופציג טעג, ס'האבן זיך געענדיגט די הונדערט און פופציג טעג פון די התגברות המים, האבן זיי אנגעהויבן צו ווערן ווייניגער און ווייניגער. זאגט רש י מקצה חמשים ומאת יום התחילו לחסור דעמאלטס האבן זיי אנגעהויבן צו ווערן ווייניגער, והוא אחד בסיוון, דאס האט זיך אנגעהויבן אין דעם טאג א' סיוון, לויט די חשבון פון ר' אליעזר אז די מבול האט זיך אנגעהויבן חודש חשוון, כיצד? בכ' ז' בכסלו פסקו הגשמים, די וואסער האט זיך אפגעשטעלט כ' ז' כסלו, הרי ג מכסלו בלייבט איבער דריי טעג פון כסלו, וואס דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די הונדערט און פופציג טעג, וכ' ט' מטבת, נײַן און צוואַנציק טעג פון טבת וואס דאס איז א חודש חסר, הרי ל ב האלט מען ביי צוויי און דרײַסיק טעג, ושבט וואס האט דרײַסיק טעג ואדר נײַן און צוואַנציק טעג, וניסן דרײַסיק טעג ואייר נײַן און צוואַנציק טעג קומט אויס נאך ק' י' ח' הונדערט און אַכצן טעג, צוזאמען מיט די צוויי און דרײַסיק הרי ק' נ' האסטו דעם חשבון פון הונדערט און פֿופֿציק טעג פון התגברות המים, וואס דאס האט זיך געענדיגט א' סיוון. פסוק ד', ותנח התיבה, די קאסטן האט אראפגערוהט, בחודש השביעי, אין דעם זיבעטן חודש, וואס דאס איז סיוון, ווי רשי מאכט דעם חשבון, בשבעה עשר יום לחודש. י ז סיון האט דאס געלאנדעט על הרי אררט אויף די בערג פון אררט וואס די תרגום זאגט אז דאס מיינט די קורדישע בערג. זאגט רש י בחודש השביעי סיון דאס איז געוועזן חודש סיון והוא שביעי לכסלו שבו פסקו הגשמים דאס איז די זיבעטע חודש ווען דו רעכנסט פון כסלו וואס דעמאלטס האט זיך די רעגן אפגעשטעלט. בשבעה עשר יום, דא מאכט רש י דעם חשבון ווי טיף די תיבה איז געווען איינגעזינקען אין די וואסער. מכאן אתה לומד פון דא לערנסטו ארויס, שהיתה התיבה משוקעת במים י א אמה, עלף אמה איז עס געוועזן אריינגעטונקען אין די וואסער. שהרי כתיב ס'שטייט דאך שפעטער בעשירי אין די צענטע חודש באחד לחודש. נראו ראשי ההרים זענען ארויסגעזען געווארן די שפיץ פון די בערג, זה אב, ווי רש י איז מסביר דארט אז דאס מיינט חודש אב, שהוא עשירי למרחשוון, לירידת גשמים, וואס דאס איז די צענטע ווען מען רעכנט פון חשוון ווען די רעגן האט זיך אנגעהויבן. והם היו גבוהים על ההרים חמש עשרה אמה, דאס האט דאך געשטאנען פריער אין פסוק אז די וואסער האט איבערגעדעקט פֿופֿצן אמה העכער די העכסטע בערג. וחסרו, מיום א' בסיוון עד א' באב, פון א' סיוון ביז א' אב זענען זיי אראפגעגאנגען וויפיל? חמש עשרה אמה לשישים יום, במשך די זעכציג טעג פון א' סיוון ביז א' אב איז די וואסער אראפגעגאנגען פופצן אמה, פון פופצן אמה העכער די בערג ביז די שפיץ פון די בערג, מאך דעם חשבון וויפיל איז אראפגעגאנגען איין טאג. אויב ס'איז אראפגעגאנגען פופצן אמה אין זעכציג טעג קומט אויס הרי אמה לד' ימים, יעדע פיר טעג איין אמה, און יעדע טאג איז אראפגעגאנגען א פערטל אמה. נמצא קומט אויס, שבי"ו בסיוון, ווען מ'האט געהאלטן זעכצן טעג אין סיוון, לא חסרו המים אלא ד' אמות. פיר מאל פיר טעג איז פיר אמות וואס די וואסער איז אראפגעגאנגען, ונחה התיבה ליום המחרת, שוין צומארגנס י"ז סיוון האט די תיבה גערוהט אויפן שפיץ פונעם בארג, למדת, לערנסטו פון דעם, שהיתה משוקעת י"א אמה במים שעל ראשי ההרים, ס'איז געווען איינגעזינקען עלף אמה אין די וואסער העכער די שפיץ פון די בערג, ממילא אפילו ס'איז נאר ארויסגעגאנגען פיר איילן פון די וואסער האט שוין די אונטערשטע חלק פון די תיבה דערגרייכט אויף די שפיץ פון די בערג. און די מפרשים שטעלן זיך, לויט ווי רש"י מאכט דעם חשבון, אז יעדע פיר טעג איז אראפגעגאנגען איין אמה, וויאזוי קען זיין אז פון א' אב ביז א' תשרי זאל די גאנצע וועלט ווערן ליידיג פון וואסער? ס'איז דאך דא בערג וואס זענען טויזנטער איילן הויעך, און ווי קען זיין אז אין די ערשטע זעכציג טעג איז אראפגעגאנגען נאר פופצן אמה, און די צווייטע זעכציג טעג איז אראפגעגאנגען טויזנטער אמה? זאגט דער חזקוני אז די בערג נעמען דאך אויף אסאך פלאץ פון די אויר העולם, ממילא די אויבערשטע פופצן אמה וואס דארט איז געווען בלויז וואסער, יענץ האט געדויערט זעכציג טעג אז ס'זאל אראפגיין, אבער פון דארט און ווייטער האט מען שוין נישט געדארפט אזוי פיל צייט, ווייל די וואסער איז געוועזן אויסגעמישט מיט בערג, ס'איז געווען סאך ווייניגער וואסער אין די אונטערשטע שטחים, ממילא האט געקענט אראפגיין די גאנצע וואסער אין זעכציג טעג. אנדערע ראשונים לייגן נאך צו, אז ווי נאר מ'האט אנגעהויבן ארויסצוזען די טרוקעניש, האט די טרוקנקייט פון די אטמאספער צוגעגעבן, אז די אלע פליסיגקייטן, די פייכטקייטן, זאלן זיך אפטון, ממילא דאס האט פארשנעלערט די פראצעדור פון די וואסער אראפגאנג. פסוק ה', והמים און די וואסער היו הלוך וחסור, עס האט געהאלטן אין איין ווערן ווייניגער און ווייניגער, עד החודש העשירי ביז די צענטע חודש, וואס רש"י מאכט דעם חשבון אז דאס מיינט חודש אב, בעשירי, אין די צענטע חודש באחד לחודש, א' אב, נראו ראשי ההרים זענען ארויסגעזען געווארן די שפיצן פון די בערג. זאגט רש"י בעשירי נראו ראשי ההרים זה אב דאס איז חודש אב שהוא עשירי למרחשוון שהתחיל הגשם וואס דאס איז די צענטע ווען דו רעכנסט פון חשוון ווען די רעגן האט זיך אנגעהויבן ואם תאמר הוא אלול טאמער וועסטו זאגן אז דאס מיינט חודש אלול ועשירי לכסלו שפסק הגשם און מען רעכנט צען חדשים פון כסלו וואס די רעגן האט זיך אפגעשטעלט פונקט אזוי ווי רש"י האט געזאגט אין די פריערדיגע פסוק אז די זיבעטע חודש וואס איז געשטאנען מיינט פון כסלו, אפשר וועסטו דא אויכעט זאגן אז מען רעכנט פון כסלו, כשם שאתה אומר בחודש השביעי, סיוון, והוא שביעי להפסקה, וועסטו דא אויכעט אזוי וועלן זאגן. אי אפשר לומר כן זאגט רש"י מען קען נישט זאגן אזוי, על כרחך שביעי אי אתה מונה אלא להפסקה, די פריערדיגע פסוק וואס איז געשטאנען די זיבעטע חודש דארט מוז מען רעכענען פון די רעגן אפשטעל, שהרי לא כלו ארבעים יום של ירידת גשמים ומאה וחמישים של תגבורת המים עד אחד בסיוון. די פערציג טעג פון רעגן און הונדערט און פופציג טעג וואס די וואסערן האבן נאך געהאלטן אין איין זיך שטארקן, האבן זיך געענדיגט נישט פאר א' סיוון. ואם אתה אומר, אויב וועסטו זאגן, אז דאס וואס עס שטייט דארטן אז די תיבה האט גערוהט אינעם זיבעטן חודש שביעי לירידה, וועט מיינען די זיבעטע חודש נאכדעם וואס עס האט אנגעהויבן רעגענען, אין זה סיוון, האלט מען נאכנישט ביי סיוון, מען האלט נאך אינמיטן אייר, און דאס קען נישט זיין אז די תיבה האט שוין דעמאלטס גערוהט. והעשירי, אבער דאס וואס שטייט אין דעם פסוק, אז מען רעדט פונעם צענטן חודש, אי אפשר למנות אלא לירידה, דא מוזטו רעכענען פון ווען די רעגן האט זיך אנגעהויבן, שאם אתה אומר להפסקה, אויב וועסטו רעכענען פון כסלו ווען עס האט זיך אויפגעהערט, והוא אלול, דערגרייכסטו צו חודש אלול, אז דעמאלטס האבן זיך ארויסגעזען די שפיץ פון די בערג, אבער לויט דעם אי אתה מוצא בראשון באחד לחודש חרבו המים מעל הארץ שטייט אין די שפעטערדיגע פסוקים אז א' תשרי איז די וואסער געווען אינגאנצן אויסגעטרוקנט אויף דער ערד. ס'וועט נישט שטימען די חשבון אויב הערשט אלול איז ארויסגעזען געווארן די שפיץ פון די בערג. שהרי מקץ ארבעים יום משנראו ראשי ההרים שלח את העורב, דעם רויב פויגל האט מען ארויסגעשיקט די פערציגסטע טאג נאכדעם וואס מ'האט געזען די שפיץ פון די בערג ווי ס'שטייט אין פסוק וכ"א יום הוחיל בשליחות היונה, מ'האט דריי מאל געווארט זיבן טעג ביז דער יונה איז מער נישט צוריק געקומען און מען האט געוואוסט אז ס'איז שוין טרוקן געווארן. הרי שישים יום משנראו ראשי ההרים עד שחרבו פני האדמה. נעמט צאם די פערציג טעג וואס מען האט געווארט פון ווען די שפיץ בערג זענען געזען געווארן ביז מען האט ארויסגעשיקט דעם עורב, און נאך איין און צוואנציג טעג ביז ס'איז טאקע געווארן אינגאנצן אויסגעטרוקנט און דער יונה איז נישט צוריק געקומען, האסטו א חשבון פון זעכציג טעג. ממילא אויב דו זאלסט אנהייבן רעכענען פון אלול וועסטו אנקומען צו חשוון, ואם תאמר באלול נראו נמצא שחרבו במרחשוון, והוא קורא אותו ראשון פארוואס רופט עס די פסוק אן די ערשטע חודש, די ערשטע צו וואס? ואין זה אלא תשרי, די ערשטע חודש מוז זיין תשרי שהוא ראשון לבריאת עולם, וואס דאס איז די ערשטע חודש פון בריאת העולם לויט די שיטה פון ר' לעזער וואס רש"י גייט א גאנצן צייט מיט זיין מהלך. און לרב יהושע הוא ניסן, לויט רב יהושע מיינט עס חודש ניסן. און די מפרשים וואונדערן זיך טאקע לויט רש י פארוואס איין פסוק רעכנט פון ווען דער רעגן האט זיך אנגעהויבן און איינס רעכנט פון ווען דער רעגן האט זיך געענדיגט, אבער אין גור אריה האט ער זייער א שיינע מהלך על פי סברה מסביר צו זיין פארוואס איין פסוק רעכנט אזוי און איין פסוק רעכנט אזוי. פסוק ו'. ויהי און ס'איז געווען מקץ פון די ענדע ארבעים יום, פון פערציג טעג, ס'איז אדורכגעגאנגען פערציג טעג, זינט מ'האט געזען די שפיץ בערג, ויפתח נח את חלון התיבה אשר עשה, האט נח אויפגעמאכט דעם פענסטער פון די קאסטן וואס ער האט געמאכט. זאגט רש י מקץ ארבעים יום משנראו ראשי ההרים את חלון התיבה אשר עשה לצוהר. לויט איין פשט מיינט דאך דער צוהר א פענסטערל, און לויט יעדן איינעם איז באמת געווען א פענסטערל, ווייל ס'שטייט דאך שפעטער אויכעט אז מ'האט ארויסגעשיקט דעם פייגל פונעם פענסטער. אנדערע זאגן אז דער חלון התיבה דא רעדט מען פון די טיר, וואס יעצט וויבאלד מ'האט עס נישט גענוצט פאר אריינקומען און ארויסגיין, ווערט עס אנגערופן א חלון. אבער רש י זאגט ולא זה פתח התיבה העשוי לביאה ויציאה, דאס איז נישט די פענסטער, די עפענונג פונעם קאסטן וואס איז געמאכט געווארן אריינצוגיין און ארויסצוגיין, דאס איז א עקסטערע פענסטערל. פסוק ז', וישלח את העורב, ער האט ארויסגעשיקט דעם ראב פויגל, ויצא און ער איז געגאנגען יצוא ושוב, ער איז געגאנגען אבער זיך גלייך צוריקגעקערט, עד יבושת המים מעל הארץ, ער איז נישט צוריק אריינגעקומען אין די תיבה, נאר ער האט זיך ארומגעדרייט דארטן אינדרויסן, געפלויגן נאנט צו די תיבה, ביז די וואסערן האבן זיך אויסגעטרוקנט אויף דער ערד. זאגט רש י יצוא ושוב, הולך ומקיף סביבות התיבה, ער איז געגאנגען און ארומגערינגלט ארום דעם קאסטן ולא הלך בשליחותו, ער איז נישט געגאנגען מיט די שליחות פון נח, שהיה חושדו על בת זוגו, ער האט חושד געווען אז נח וויל מזנה זיין מיט זיין פאר, כמו ששנינו באגדת חלק, עד יבושת המים פשוטו כמשמעו אז ער האט זיך געדרייט דארט ארום דעם קאסטן ביז ווען ס'איז געווארן טרוקן און זיין בת זוג איז ארויסגעקומען. אבל מדרש אגדה אז די יבושת המים מיינט גאר עפעס אנדערש. מוכן היה העורב לשליחות אחרת בעצירת גשמים בימי אליהו. דער ראב פויגל איז צוגעגרייט געווארן פאר אן אנדערע שליחות, דעמאלטס אין די צייטן פון אליהו הנביא, וואס ער האט געזאגט אז ס'זאל נישט רעגענען, ווייל אידן האבן געדינט עבודה זרה, שנאמר שטייט דארט אז אליהו האט זיך באהאלטן אין א הייל, והעורבים מביאים לו לחם ובשר, די ראב פויגל האבן אים געברענגט ברויט און פלייש. פסוק ח', וישלח את היונה מאתו, ווי רש י זאגט, זיבן טעג נאכדעם וואס ער האט ארויסגעשיקט דעם עורב, האט ער אוועקגעשיקט דעם טויב פון פאר אים, לראות צו זעהן מיט דעם הקלו המים מעל פני האדמה, צו ס'האבן זיך פארגרינגערט די וואסער נאכגעלאזט די וואסער פון אויף די ערד. זאגט רש י וישלח את היונה לסוף ז' ימים נאך זיבן טעג, נישט גלייך, שהרי כתיב, ס'שטייט שפעטער אין פסוק ויחל עוד ז' ימים אחרים, ער האט געווארט נאך זיבן אנדערע טעג, מכלל זה אתה למד, פון דעם לערנסטו ארויס אף בראשונה הוחיל ז' ימים, אויך אויף די ערשטע מאל פאר מ'האט געשיקט דעם יונה האט מען געווארט זיבן טעג. וישלח, אין זה לשון שליחות, ס'שטייט נישט וישלח, אלא לשון שילוח, וישלח מיינט ער האט אים פארשיקט, שילחה ללכת לדרכה, ער האט פארשיקט די טויב זאל זיך גיין, ובזו יראה אם קלו המים, מיט דעם וועט ער זיך אליין איבערצייגן צי ס'האט שוין נאכגעלאזט די וואסער, שאם תמצא מנוח לא תשוב אליו, טאמער זי וועט טרעפן א רוה ארט וועט זי זיך מער נישט צוריקקערן צו אים. פסוק ט' ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה, די טויב האט נישט געפונען א רוה ארט פאר איר פיס פלאך ווי זי זאל זיך קענען אראפ שטעלן, און די רמבן זאגט אז באמת זענען שוין די שפיץ פון די בערג געווען אויפגעדעקט, אבער טויבן גלייכן נישט צו גיין אזוי הויעך אויף די שפיץ פון די בערג, ובפרט אז אלעס איז נאך געווען דארט פייכט, עס איז נאך נישט געוועזן. גענוג טרוקן די לופט אז ער זאל קענען דארטן זיין. ותשב אליו אל התיבה, האט זי זיך צוריק געקערט צו אים צום קאסטן כי מים על פני כל הארץ, ס'איז געוועזן וואסער אויף די גאנצע ערד, וישלח ידו ויקחה, נח האט אויסגעשטרעקט זיין האנט און ער האט איר גענומען, דער אור החיים הקדוש זאגט, ער האט מורא געהאט זי זאל אריינפאלן אין וואסער, זי איז אזוי אפגעמוטשעט, האט ער איר שנעל געגעבן א נעם אריין, ויבא אותה אליו אל התיבה, ער האט איר אריינגעברענגט צו זיך צום קאסטן. פסוק י', ויחל עוד שבעת ימים אחרים, ער האט געווארט נאך זיבן אנדערע טעג, ויוסף שלח את היונה מן התיבה, ער האט פארמערט ארויסצושיקן דעם טויב נאכאמאל פון די קאסטן. זאגט רשי ויחל לשון המתנה, וכן, לי שמעו ויחלו, והרבה יש במקרא וואס דאס איז א לשון פון ווארטן. פסוק י"א, ותבא אליו היונה לעת ערב, פאר נאכט איז די טויב צוריק געקומען צו אים, והנה עלה זית טרף בפיה, א בלעטל פון א איילבירטן בוים איז געוועזן פארכאפט אין איר מויל, די מפרשים זאגן אז ס'איז געוועזן דערקענבאר אויף דעם בלעטל אז מ'האט עס אראפגעריסן פון א בוים, און נישט סתם אז זי האט געטראפן א בלעטל שווימען אויף די וואסער און זי האט עס גענומען, אזוי האט ער געוואוסט אז ס'איז שוין דא ביימער ערגעץ וואו. און די מדרש שטעלט זיך טאקע וואו איז געוועזן ביימער, אלע באשעפענישן, אלע געוויקסן זענען אויסגעראטן געווארן ביים מבול, זאגט די מדרש, אדער האט זי דאס גענומען פון ארץ ישראל, ווי די תרגום יונתן זאגט דא אז ס'איז געקומען פון הר הזיתים, אדער האט דער אייבערשטער געעפנט די טירן פון גן עדן, און די יונה האט גענומען פון דארט א בלעטל. און דער רמבן איז מסביר אז לכאורה אין ארץ ישראל איז דאך נישט געווען די מבול, וואס האט ער אויפגעטון מיטן ברענגען א בלעטל פון ארץ ישראל, מען זעט נאכנישט פון דעם אז די מבול האט זיך געענדיגט, זאגט ער עס איז טאקע נישט געוועזן די רעגן מיט די תהומות זענען נישט ארויפגעקומען דארט, אבער די וואסערן פון די וועלט האבן פארפלייצט אהין אויכעט, איז די ביימער זענען טאקע נישט געווארן אויסגעריסן ווייל עס איז נישט געווען די מבול מיט אזא קראפט, אבער די וואסער האט דאך איבערגעדעקט די ביימער, און אז מען האט שוין געברענגט א בלעטל פון דארט, האט מען געזען פון דעם אז די מבול, די וואסער האט זיך אראפגעלאזט. און דאס וואס עס שטייט אז עס איז געקומען פון גן עדן זאגט ער, אז לכאורה אין גן עדן איז דאך זיכער נישט געווען די מבול, אבער די טויערן פון גן עדן התחתון זענען פארשלאסן געווען, ווילאנג די מבול האט געהערשט אויף די וועלט, און אז די טויב האט געברענגט א בלעטל פונעם גן עדן, איז געוועזן א סימן מובהק אז די טויערן זענען שוין צוריק געעפנט געווארן, און דאס מיינט אז די וואסערן האבן שוין נאכגעלאזט. זאגט דער פסוק וידע נח האט נח געוואוסט כי קלו המים מעל הארץ אז די וואסערן האבן נאכגעלאזט און זענען ווייניגער געווארן פון די וועלט. זאגט רש"י טרף בפיה שטעלט זיך רש"י טרף מיינט אז ער האט געכאפט, א לשון זכר, און בפיה איז דאך א לשון נקבה. אומר אני שזכר היה, זאגט רש"י די פייגל איז געווען א זכר, לכן קוראו פעמים לשון זכר ווייל ער איז דאך א זכר, ופעמים לשון נקבה ווייל די מין יונה איז א לשון נקבה, לפי שכל יונה שבמקרא זעט מען אז ס'גייט מיט א לשון נקבה כמו כיונים על אפיקי מים רחצות, כיוני הגאיות כולם הומות וכמו כיונה פותה. דער מהר"ל זאגט אז פאר דעם האט ער געשיקט די זכר ווייל א זכר איז געוואוינט צו ברענגען שפייז פאר די נקבה, ער דארף דאך ברענגען די פרנסה, ווען ער שיקט ווען די נקבה, וואלט עס אויפגעגעסן דארט אויפן פלאץ וואלט עס נישט צוריק געברענגט. טרף זאגט רש"י חטף, לויט דעם פשט מיינט עס געכאפט, און מדרש אגדה איז א לשון מזון, לויט די מדרש אגדה מיינט נישט טרף ער האט געכאפט, נאר טרף מיינט אז די יונה האט געהאט א שפייז אין איר מויל, ודרשו בפיה לשון מאמר, ווייל ס'איז דאך נישט קיין גרויסע נפקא מינה צו זי האט עס געברענגט מיט די פיס צו מיט די מויל, נאר די פסוק וויל ארויסברענגען אז זי האט געמיינט עפעס מרמז צו זיין מיט דעם, און בפיה מיינט כאילו זי וואלט גערעדט מיט די מויל, אמרה זי האט געזאגט, יהיו מזונותי מרורין כזית, איך בין גרייט אז מיינע שפייז זאלן זיין אזוי ביטער ווי די איילבירטן, בידו של הקדוש ברוך הוא, ס'זאל אבער קומען פון די האנט פונעם אייבערשטן אליין, ולא מתוקין כדבש בידי בשר ודם, ס'זאל נישט קומען פון א מענטשליכע האנט, אפילו אויב דורך דעם וועט עס זיין אזוי זיס ווי האניג. איז דאס איז די פשט, עלי זית טרף בפיה, מיט איר מויל האט זי געוואלט זאגען אז איר שפייז זאל זיין ביטער ווי א עלי זית, אבער ס'זאל נישט קומען פון נח וואס ער האט איר געשפייזט די גאנצע יאר וואס זי איז געווען אין די תיבה, נאר ס'זאל קומען פונעם אייבערשטן. פסוק י"ב, וייחל, און ער איז אויסגעווארטעט געווארן עוד שבעת ימים אחרים נאך זיבן אנדערע טעג, וישלח את היונה, און ער האט פארשיקט די טויב, ולא יספה שוב אליו עוד, זי האט זיך מער נישט צוריק געקערט צו אים. זאגט רש י וייחל הוא לשון ויחל, ס'איז די זעלבע איבערטייטש ווי ויחל ס'מיינט ווארטן, אלא שזה לשון ויפעל, ויחל מיינט ער האט געווארט, וזה לשון ויתפעל, ער איז אויסגעווארט געווארן, ויחל מיינט וימתן, און וייחל מיינט ויתמתן, ווען א מענטש האלט אין איין ווארטן רופט מען עס אן אזוי ווי ער איז אויסגעווארטעט געווארן. פסוק י ג, ויהי און ס'איז געווען באחת ושש מאות שנה, אין די זעקס הונדערט און ערשטע יאר פון נח'ס לעבן, בראשון באחד לחודש, אין די ערשטע חודש אין די ערשטע טאג פונעם חודש, חרבו המים מעל הארץ, איז פארטריקענט געווארן די וואסער פון אויף די ערד, ויסר נח את מכסה התיבה דעמאלטס האט נח אפגעטון די דעק פון די קאסטן וירא און ער האט געזען והנה חרבו פני האדמה ס'איז פארטריקענט געווארן די פנים די אויבערפלאך פון די ערד דאס מיינט אז אונטן איז נאך געוועזן נאס אבער די אויבערפלאך איז שוין געוועזן פארטריקענט. זאגט רש י בראשון, לר' לעזער הוא תשרי ולר' שיע הוא ניסן. חרבו נעשה כמין טיט שקרמו פניה של מעלה, ס'איז נישט געווען אינגאנצן יבש, דאס שטייט הערשט אין די קומענדיגע פסוק, נאר ס'איז געווארן אזוי ווי א ליים וואס פון אונטן איז עס נאס און די אויבערשטע שיכט איז פארטריקנט, ס'האט זיך געמאכט א הייטל דערויף. פסוק י ד, ובחודש השני, און אינעם צווייטן חודש, איין חודש דערויף, בשבעה ועשרים יום לחודש, זיבן און צוואנציג טאג אין חודש, יבשה הארץ, איז די ערד געווארן אינגאנצן פארטריקנט. זאגט רש י בשבעה ועשרים, וירידתן בחודש השני בי ז בחודש, ס'האט אנגעהויבן רעגענען, י ז פון דעם צווייטן חודש, און עלף טעג מיט א יאהר דערויף האט זיך עס אפגעשטעלט, און עס איז געווארן אלעס צוריק אזוי ווי בעפאר. אלו י א ימים, דאס זענען די עלף טעג שהחמה יתירה על הלבנה, וואס די זון איז מער ווי די לבנה, שנת הלבנה איז דרײַ הונדערט פֿיר און פֿופֿציק טעג, שנת החמה איז דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק טעג, שמשפט דור המבול שנה תמימה היה, מען האט גע'משפט די דור המבול א גאנצע יאהר לויט די שנת החמה. יבשה זאגט רשי נעשה גריד כהלכתה, ס'איז געווארן געהעריג פארטריקנט אזוי ווי איר געווענליכע שטייגער.